אה! גוט מארגן, וואט א ביוטיפול דעי! סאו דארט האט האט פארלאנגט אז מען דארף האבן פיקטשערס פון דעם אפוד, וויאזוי פונקטליך איז עס צו געגאנגען? סאו רשי האט נעכטן געגעבן א, אונז האבן דורך געלאפן נעכטן בערך וויאזוי די אפוד איז געווען, לאמיר לאמיר עס געבן נאכמאל א לויף דורך אינעווייניג, א קוק אריין אינעם טשארט. סאו בעסיקלי האסטו געהאט דעם חושן, דער חושן איז געווען א וואן ענד האלף ביי וואן ענד האלף אמה, אבער בעצם האט מען עס געמאכט איין אמה לאנג און מען האט עס נאר איינגעבויגן, סאו אויב געבסטו א קוק דארט אין די פיקטשער ווי ס'איז איינגעבויגן אויף ארויף אין די בעק. סאו בעצם ס'איז געווען פיר רינגעלעך אויף דעם חושן, צוויי פון אויבן, צוויי פון אונטן, די אונטערשטע צוויי האט די תורה געזאגט אז מען דארף עס באהאלטן, ס'איז געווען אין די בעק, די אויבערשטע צוויי זענען יא געווען עקספאוזד, אויף די אויבערשטע צוויי רינגעלעך זענען געווען ארויפגעלייגט די צוויי גאלדענע טשעינס, וואס די צוויי גאלדענע טשעינס זענען אריינגעלייגט געווארן אין א באקסעלע וואס איז געווען אונטער די שוהם שטיין אויפן אקסל באנד וואס איז אראפגעקומען אין פראנט, געב א קוק אינעם קומענדיגן טשארט צו זען וויאזוי די גאנצע אפוד אין די בעק איז בעסיקלי ס'האט זיך אנגעהויבן פון די עלנבויגן ביז ביז זיין קנעכל, העכער פון דעם איז געווען א גארטל, וואס די גארטל איז געווען געמאכט פון די עקשול מאטעריאל וואס איז געווען געמאכט פון איין גרויסע שטיק פון דעם עצם עפוד, אויף דעם איז געווען צוגענייט די צוויי אקסל בענדער וואס איז געווען אזויווי צוויי רציעות און דאס איז געפארן ארויף צו זיין אקסל און נאכדעם איז עס אראפגעקומען אין די פראנט אביסל און אויף די דארטן איז געליגן די די צוויי שוהם שטיינער אונטער דעם איז געליגן די משבצות און אויך איז עס איז אריינגעקומען וואנס דו האסט צוגעמאכט די גארטל איז אריינגעקומען אביסל פון די זייט וואס האט צוגעדעקט א חלק פון זיין בויך, דאס וועט אויך זיין שפעטער רעלעווענט ווי די תורה זאגט ווי מען זאל פאזישענען די די אונטערשטע רינגעלעך. סאו לאמיר זען דא ווייטער אין פסוק, סאו אונז האבן נעכטן געלערנט אז זאלסט מאכן דעם אפוד, קודם האט די תורה געזאגט זאלסט מאכן די און די קליידער, זאלסט עס מאכן פון די און די מאטעריאל, סאו די ערשטע קליידער די תורה גייט ארויסרעכענען אין דיטעל איז געווען ועשו את האפוד, זאלסט עס מאכן פון זהב תכלת וארגמן תולעת שני ושש משזר מעשה חושב, זאל זיין מייסטער ארבעט, זאגט יעצט די פסוק אה שתי כתפות חוברות יהיה לו, זאלסט קאנעקטן צו דעם צוויי אקסל בענדער, אל שתי קצותיו אויף די צוויי עקן, וחובר זאל זיין צאמגענייט, נישט אזוי ווי די גארטל ווי מען האט שוין געזען האט געדארפט זיין ממש פון איין גרויסע שטיק פונעם אפוד, נאר די אקסל בענדער האבן יא געדארפט זיין צוגענייט. סאו זאגט די פסוק ווייטער, איך האב דיך יעצט געהייסן מאכן אקסל בענדער וואס די אקסל בענדער זענען געווען קאנעקטעד צו די גארטל, אבער די גארטל האב איך דיך נאכנישט געזאגט וואס דו זאלסט טון, וועגן דעם זאגט דיר די פסוק, וחשב אפודתו, די גארטל וואס טוט באצירן דעם כהן גדול, ווייל אפוד מיינט א צירונג פארן כהן גדול, עס טוט באצירן און מאכט שיין דעם כהן גדול, סאו די גארטל וואס טוט באצירן דעם כהן גדול אשר עליו, וואס ליגט אויף אים, וואס ליגט אויף דעם אפוד, כמעשהו זאלסטו מאכן אויף דעם זעלבן וועג וויאזוי דו האסט געמאכט די עקשול אפוד, דאס הייסט ס'זאל אויכעט זיין מעשה חושב, און אויכעט נאך א ריקווייערמענט אז ס'זאל זיין ממנו יהיה, ס'זאל זיין פון איין גרויסע שטיק, נישט ארויפגענייט אזוי ווי כ'האב דיר יעצט געזאגט אז די כתפות זאלן זיין ארויפגענייט, און די דריטע ריקווייערמענט ס'דארף זיין זהב תכלת וארגמן ותולעת שני ושש משזר, ס'זאל זיין פון די זעלבע מאטעריאל, ווי מען האט געמאכט דעם אפוד. זאגט די פסוק ווייטער ולקחת את שתי אבני שוהם, זאלסט נעמען די צוויי אוועקגעלייגטע אבני שוהם, דו האסט אוועקגעלייגט ספעציעל פאר דעם, ווייל ס'האט געדארפט זיין גענוג גרויס צו קענען ענטהאלטן אלע צוועלף נעמען פון די שבטים, ופתחת עליהם, זאלסט אויסקריצן אויף זיי שמות בני ישראל די נעמען פון די שבטים, זאל זיין ששה משמותם על האבן האחת, זאל זיין זעקס פון די שבטים'ס נעמען זאלן זיין אויף איין שטיין, אויפן רעכטן שטיין, און ואת שמות הששה הנותרים, די זעקס איבעריגע נעמען זאלסטו לייגן על האבן השנית, און די תורה דרוקט הששה, זאלסט זיך נישט טועה זיין אז מען גייט דארטן לייגן מנשה און אפרים אויכעט, ניין, ס'זאל נאר זיין די צוועלף שבטים. און ס'זאל זיין כתולדותם לויט די סדר ווי זיי זענען געבוירן ווי רשי שמועסט אויס, ווייל לאה האט דאך געהאט א ברעיק, קודם האט זי געבוירן פיר קינדער, נאכדעם האט בלהה און זלפה געבוירן זייערע, און נאכדעם האט לאה געבוירן נאך צוויי, און געווענליך ווען מ'רעכנט דאס אויס רעכנט מען קודם אויס אלע זעקס קינדער פון לאה קודם, סאו ס'דארף זיין כתולדותם אויפגעשריבן לויט די וועג ווי זיי זענען עקטשעלי געבוירן, און אויך האט געדארפט זיין בנימין ארויסגעשטעלט מלא, ארויסגעספעלט מלא מיט די יודעלע. ווייל אזוי האט מען אים גערופן בשעת ער איז געבוירן, סאו רשי דרוקט דא אויך אז ווייל עס שטייט כתולדותם מ'דארף זיי שרייבן לויט וויאזוי מען האט זיי גערופן בשעת לידתם. סאו מעשה חרש אבן ס'זאל זיין ארבעט פון א שטיינמייסטער פתוחי חותם ס'זאל זיין אויסגעקריצט אזוי ווי א זיגל אבער אפאסיט פון א זיגל א זיגל שטעקט זיך ארויס און דאס האט געדארפט זיין אריינגעקריצט די פוינט איז פונקט אזוי ווי א זיגל איז קלאר אזוי האט דאס אויך געדארפט זיין קלער קלאר צו קענען ליינען תפתח את שתי האבנים אזוי מעשה חותם זאלסטו אויסקריצן די צוויי שטיינער. על שמות בני ישראל מיט די נעמען פֿון די צוועלף שבטים מוסבות משבצות זהב זאָל זײַן אַרומגענומען מיט אַ גאָלדענער סעטינג, װאָס אין דעם איז געליגן דער שטײן, תּעשׂה אותם, אַזױ אַז װען דער שטײן איז געליגן אינעם אַרום, האָט אױסגעקוקט כּאילו ס'איז דאָ אַ גאָלדענער רים אַרום און אַרום דער שטײן. זאָגט דער פּסוק װײַטער ושמת את שתּי האַבֿנים על כּתפֿות האפֿוד, זאָלסט לײגן די צװײ שטײנער אױף די אַקסלבענדער פֿון דעם אפֿוד, און דאָס זאָל עקטן אַלס אבני זכּרון, שטײנער פֿון געדענקעניש, לבני ישראל פֿאַר די ייִדישע קינדער, װיִאַזױ אַז װען ונשׂא אהרן את שמותם לפני ה', װען אהרן װעט טאָן די עבֿודה און װעט טראָגן דעם אפֿוד פֿאַרן אײבערשטן, על שתי כתפיו אויף זיינע צוויי אקסלען לזכרון וועט דאס זיין א געדענקעניש פאר פארן אייבערשטן, אז די אייבערשטער וועט זיך דערמאנען פון די צוועלף שבטים און זייערע זכותים און ער וועט ברענגען און מעורר רחמים זיין אויף כלל ישראל. יעצט כ'האב דיך געהייסן מאכן צוויי משבצות וואס די זאלן ענטהאלטן די צוויי אבני שוהם, אבער כ'האב דיך געוואלט, איך וויל דיך זאלסט האבן נאך צוויי באקסעלעך, אז זאלסט די צוויי באקסעלעך אז דו געבסט א קוק אין די פיקטשער, אונטער די אבני שוהם ליגט נאך צוויי קעסטעלעך וואס אין דעם איז געווען אריינגעשטעקט די בענדל וואס האט אנגעהאלטן דעם חושן, סאו ועשית משבצות זאלסט מאכן צוויי משבצות זאלסט מאכן צוויי גאלדענע קעסטעלעך. און אויכעט ושתי שרשרות זהב זאלסט מאכן צוויי קייטעלעך זהב טהור מגבלות און דאס זאל זיין קאנעקטעד צו די צוויי עקן פון די צוויי אויבערשטע עקן פון די חושן תעשה אותם מעשה עבות זאלסט עס מאכן געפלאכטן נישט אז עס זאל זיין א לינקד טשעין נאר עס זאל זיין געפלאכטן און ונתתה את שרשרות העבותות על המשבצות זאלסט לייגן די שרשרות די געפלאכטענע טשעין זאלסטו לייגן אויף די קעסטעלעך וואס ליגט אויף די אקסל בענדער פונעם אפוד, אבער יעצט זאגט נאכנישט די תורה אין גרעיט דיטעיל וועגן די משבצות, ווי פונקטליך מ'זאל עס לייגן, וויאזוי פונקטליך האט די שרשרות געהאלטן די חושן, דאס וועט מען זען שפעטער אין די פסוקים, אבער קודם ווייל וויל איך דיר ענדיגן די מעשה אפוד, פאקטיש האט די אפוד געדארפט האבן די משבצות, ס'האט געדארפט האבן די קייטעלעך, ווייל וועגן דעם פאר איך גיי אריין צום חושן וויל איך דיר קודם זאגן אלעס וואס וואס פערטעינט צום אפוד, יעצט אז כ'האב געענדיגט מיטן אפוד גיי איך דיר זאגן וואס מ'זאל טון מיטן חושן. און ועשית חושן משפט זאלסט מאכן א חושן וואס איז משפט ווייל ס'קומט מכפר זיין אויף קלקול הדין אזוי ווי רשי זאגט אדער נאך א פשט ווייל ווען מ'האט געפרעגט די אורים ותומים ווען מ'איז ארויס איז מען ארויס געגאנגען מיט מוראדיג קלעריטי אזוי ווי ווען א דיין פסק'נט אפ א דין תורה ווייל וועגן דעם הייסט ער חושן משפט מיט די ווארט משפט מעשה חושב זאלסט עס מאכן מייסטער ארבעט ס'הייסט אויכעט גענייט אזוי ווי די אפוד און אזוי ווי די יריעות המשכן ס'זאל זיין צוויי צורות פון ביידע זייטן און אויכעט כמעשה אפוד זאלסט עס מאכן אזוי ווי די אפוד נאר אלס מראה מקום וויאזוי זאלסט מאכן די סחורה אבער נישט וויאזוי זאלסט מאכן די שעיפ די שעיפ האט דאך געדארפט זיין אינגאנצן אנדערש ווי די אפוד, נאר לגבי די מעשה חושב און לגבי די מאטעריאל, נאר דעם זאל עס זיין אזוי ווי די אפוד, תעשנו זהב טהור זהב תכלת וארגמן ותולעת שני ושש משזר תעשה אותו, די כמעשה אפוד איז דזשאסט א רעפרענס זאלסט וויסן וויאזוי דו זאלסט מאכן די סחורה, אבער חס ושלום זיך נישט צו טועה זיין אז מ'זאל מאכן כמעשה אפוד אויף די זעלבע שעיפ ווי די אפוד, אזוי שמועסט רש"י אויס, און אויך זאלסט עס מאכן רבוע יהיה, זאלסט מאכן די זאך געקעסטל ס'זאל זיין פיר עקיג, כפול ווען ס'איז צוזאמגע. צוזאמגעבויגן ווען ס'איז געדאפלט, דעמאלטס זאל עס זיין זרת ארכו וזרת רחבו. א זרת איז א איז די שיעור פון איין עק פינגער פון די פינקי פינגער ביז די גראבע פינגער ווען די הענט איז אויסגעשפרייט. סאו ווען ס'איז צוזאמגעבויגן דעמאלטס זאל עס זיין די די די שעיפ. און א זרת איז א האלבע אמה. סאו עס איז אויסגעקומען אז מ'האט עס געמאכט א איין אמה לאנג אויף א האלבע אמה ברייט און מ'האט עס כפול, מ'האט עס געדאפלט. איז אויסגעקומען אז די טאטעל סייז איז געווען א האלבע אמה אויף א האלבע אמה, ומלאת בו זאלסטו אנפילן די לעכער פון די חושן מלואת אבן א פילינג פון שטיינער, און זאלסט עס מאכן ארבעה טורים פיר שורות פון שטיינער, זאלסט מאכן אבן טור אוד אודם פטדה וברקת הטור האחד, אויף די ערשטן שורה זאל זיין די פיר שטיינער, און והטור השני די צווייטע שורה זאל זיין נופך ספיר ויהלום, די דריטע שורה זאל זיין לשם שבו ואחלמה, און די פערדע שורה והטור הרביעי זאל זיין תרשיש ושוהם וישפה. און אלעס זאל זיין משובצים זהב ס'זאל זיין געקעסטלט מיט גאלד יהיו במלואותם ווען דו פילסט עס אן סאיז ווען דו מאכסט דאך די פילינג מאכסט דאך עס פונקטליך נעמסט די מעזשערמענטס פון דעם שטיין און מאכסט פונקטליך לויט דעם א פילינג אז ס'זאל פיטן פונקטליך די שטיין אינעווייניג סאו קומט אויס ווען דו סעטסט אריין דעם שטיין קוקט אויס ווי ס'איז ארומגענומען מיט קעסטלעך פון גאלד און והאבנים תהיינה על שמות בני ישראל די שטיינער וואס דו גייסט קאלעקטן די צוועלף שטיינער זאל זיין ספעציעל פאר יעדע שבט דאס הייסט זאלסט טראכטן אז דו נעמסט דעם זרת למשל נו וואס זאג איך דעם נופך אדער ספיר ויהלום די אלע שטיינער נעמסטו ספעציעל פאר דעם און דעם שבט אויף וואס מ'גייט ארויסקראצן אויף דעם שתים עשרה על שמותם פתוחי חותם אויסגעקריצט אזוי ווי א זיגל איש על שמו יעדער לויט מיט זיין נאמען לויט די סדר לידתם תהיינה לשני עשר שב לשני עשר שבט זאל זיין איין שטיין פאר יעדעם איינעם זאל זיין למשל די אודם זאל זיין פאר ראובן די פטדה פאר שמעון און אזוי ווייטער ועשית על החושן זאלסט מאכן אויפן חושן שרשרות גבלות שרשרות גבלות, די קייטעלעך זאך וואס איך האב דיך פריער געהייסן מאכן, ווען איך האב דיך געענדיגט זאגן די מעשה אפוד האב איך דיך געהייסן מאכן אזעלכע קייטעלעך וואס זאל אנכאפן די שפיץ פונעם חושן, וועגן דעם זאגט דיך דא די תורה, יעצט אז איך רעד פונעם חושן וויל איך דיך זאגן וואו עס צו לייגן, כ'האב קודם געזאגט דיר זאלסט קודם רעפרענס מיך די תורה וואס אז וואס איך האב דיך פריער געזאגט, קודם מאך מיר די קייטעלעך און מאך מיר עס אויך אז עס זאל זיין קאנעקטעד צום חושן, כ'וועל דיר שוין זאגן פונקטליך וויאזוי, און זאלסט עס מאכן מעשה עבות געפלאכטענערהייט, זהב טהור זאל עס זיין געמאכט פון ריין גאלד. און כ'וועל דיר שוין זאגן וואס דו זאלסט טון מיט דעם. קודם מאך מיר די צוויי קייטעלעך. און ועשית יעצט הייס איך דיר קודם, פאר איך זאג דיר וואס צו טון מיט די קייטעלעך וויל איך דיר זאגן אז זאלסט מאכן קודם רינגעלעך. ועשית על החושן זאלסט מאכן אויפן חושן שתי טבעות צוויי גאלדענע רינגעלעך. און ונתת את שתי הטבעות וואו זאלסט עס לייגן. זאלסט עס לייגן על שתי קצות החושן זאלסט עס לייגן אויף די צוויי אויבערשטע שפיצן פונעם חושן אזוי ווי דו זעסט אין דעם פיקטשער. און ונתתה יעצט וויל איך דיר זאגן וואו זאלסט לייגן די קייטעלעך וואס כ'האב דיך פריער געהייסן מאכן. זאלסט נעמען די קייטעלעך

חושן ווערט איז שוין סופארטעד פון אן טאפ, אבער אן די בארעם איז דאס נאכנישט סופארטעד. וויאזוי וועט עס זיין סופארטעד אן די בארעם? ס'טוט דאך נאך וואבלען אויף די בויך פון די כהן גדול. מיט דעם קומט די תורה מיט א עצה, אז ועשית שתי טבעות זהב, זאלסט מאכן צוויי עקסטערע גאלדענע רינגעלעך, ושמת אותם על שתי קצות, זאלסט לייגן אויף די צוויי שפיצן. וועלכע צוויי שפיצן? על שפתו אשר עבר האפוד, די שפת, די צוויי שפיצן וואס זענען נעבן די אפוד. ווען דו קוקסט אויפן פיקטשער קומט אויס אז די אפוד איז דאך געווארן אריינגערוקט אין פראנט ביי די בויך וואנס דו האסט צוגעמאכט די גארטל, און די חושן פאלט דאך אראפ ממש נעבן דעם. ווען די תורה זאגט דיר דא אז זאלסט לייגן אויף די צוויי שפיצן אשר עבר האפוד מיינט עס זאלסט לייגן אויף די אונטערשטע צוויי שפיצן און איי און זאל איך עס לייגן עקספאוזד אזוי ווי די אויבערשטע רינגעלעך וואס זענען ממש עקספאוזד וואס מען קען זען, ביי דעם זאגט ער די ביתה, ס'זאל זיין באהאלטענערהייט דאס הייסט מען זאל לייגן די רינגעלעך אין בעק דארטן ווי די חושן פאלט אראפ אויף די בויך. און מארגן וועט מען גיין ווייטער וויאזוי נאך מען האט געמאכט סופארטס פאר דעם חושן און וויאזוי מען האט עס אויפגעסעט זאלסטו מיר האבן א סוקסעספול דעי.